דער אימערדזשענסי איז צוגעלייגט נאך קעסטל נאמבער פֿיר, זאכן וואס איז צוגעקומען היינט. ווי אזוי מען דארף צוגרייטן די קינדער אין קעמפ, ס'דא אמאל וואס איך זאג א שיעור, קיינער הערט מיך נישט אויס, אפילו דעי ישראל האגער המצרי וואס ער זאגט כ'האב זעכציג הערערס, ער האט א טעות, ס'דא שיעורים וואס קיינער הערט נישט אויס, כ'רעד סתם צום לאמפ, און ס'דא אמאל שיעורים וואס ס'מאכט אזא מין ריבאונד אז כאטש צוואנציג מענטשן קאלן אפ און שעלטן אריין, איר הערט? וואו! חלילה ווען איין פערמיל פון די קללות ווערן מקוים, איר הערט, וואלט מען געקענט פליען ביז צו די לבנה פאר יסורים. עניוועי. נאכדעם איז דא זייער אסאך מאל וואס איך זאג א שיעור און ס'היט היסטערי פאזיטיוו. מענטשן קאלן אפ, איר ווייסט נישט וואס איר האט געטון, איר ווייסט נישט וואסארא א געוואלדיגע שיעור דאס איז, אונז זעמער מאמעס פון קינדער אונז האמער קיינמאל נישט געוויסט. שאוער, ווער האט דען געזאגט פאר די מאמעס פון די קינדער אז אין די מקווה זיצן חזירים וואס זיי גרויפן אויף די קינדער און זיי מאכן מיט זיי משכב זכר? ביי אונז האט מען דאך נישט גערעדט פון דעם, ס'איז דאך נישט געשעהן. ביי אונז האט די סטארק געברענגט די קינדער דורך די פענסטער. איר פארשטייט? עניוועי, איך וויל ענק זאגן, כ'האב באקומען זייער אסאך טעלעפאן קאלס. שקויעך פאר אייער הייליגע ארבעט און פאר די גוטע ארבעט. איין פרוי פרעגט מיך, פארוואס האט איר נישט געזאגט מ'דארף ארויפלייגן לעיבלס אויף יעדן קלייד? אויפן העמד, אויף די הויזן. סאו איך וועל אייך זאגן זייער פשוט, איך זאג נאר זאכן וואס יעדער האט מורא צו זאגן. א זאך וואס יעדער זאגט, דארף איך דאך נישט זאגן. כ'מיין ס'איז דאך נישט קיין חזרה מ'דארף איבער'חזר'ן. איר האט קול מבשר, מבשר ואומר, איך קען די אלע אהרן'ס, זלמן לייב'ס בלאגס. זיי האבן אבער מורא צו טאטשן מיין סאבדזשעקט. איר זעהט ברוך השם, שוין באלד צען יאר, ס'איז שוין געווארן צען יאר. וואס איך האב דעם האטליין און איך האב נישט קיין קאמפעטישן, איר'ט שוין געהערט אמאל אזאנס, נארמאל אז ס'עפנט זיך א פיש סטאר אין וויליאמסבורג, א בלאק אוועק עפנט זיך א צווייטער, ס'עפנט זיך א גראסערי, א בלאק אוועק עפנט זיך א צווייטער, און מיט מיר וויל קיינער נישט גיין אין קאמפעטישן, איך האב נישט קיין עקספלענעישן פארוואס, די עקספלענעישן איז ווייל עטס האטס מורא צו רעדן, הגם ס'איז געווארן א מורא'דיג אימפרואוומענט איבעראל, ס'איז שוין דא יעצט. א אן אפישעל סטעיטמענט פון איינע פון די רבנים פון די אגודה האבן געזאגט קלאר. דזשאסט ביקאוז יור טשיילד דידנט טעל יו הי וואז מאלעסטעד, קינד האט דיר נישט פארציילט אז מען האט אים ליידער מאלעסטעד, דאז נאט מין דעט איט דידנט העפן, איט מינס יו דאנט נאו אבאוט איט, יו שוד נעווער בי שור דעט איט דידנט העפן. יעדער רעדט שוין, ס'איז אפען, ס'איז שוין אין אלע דזשורנאלס און אלע מעגעזינס, מען רעדט וועגן טשיילד סעיפטי און טשילדרען סעיפטי אין די קאנטרי, סא. ס'האט זיך ברוך השם זייער שיין אנטוויקלט. ס'איז נאר א שאד אז די רשעים האבן עס געשטערט אזויפיל יארן, ווייל מ'וואלט געקענט ראטעווען נאך אסאך קינדער. עניוועי, וויל איך אייך זאגן איז, איך רעד נישט אויף ארויפצולייגן לעיבלס, ווייל דאס האט קיינער נישט מורא צו רעדן, איך רעד וואס יעדער האט מורא צו רעדן, אבער היינט האט מען שוין נישט מורא ברוך השם. איך האב געווינען מאסקווע אן א קויל. כ'האב איינגענומען גאנץ רוסלאנד אן א קויל. אה, ברוך השם. ווי איינער האט מיר אמאל געזאגט, ס'האט געקאסט א פרייז באט איט וואס ווערי וועל ווארט איט. באט עניוועי, יעצט זעמיר גיין ווייטער. האלט מיך אפ א פרוי און זי זאגט מיר אז איר האט אנגעהויבן די דרשה האט איר געזאגט אז מ'טאר נישט טאטשן א מיידל אויך נישט אונטער די שולדער, איר האט זייער גוט אנגעהויבן אבער שפעטער האלט איר אין איין רעדן נאר וועגן יונגלעך. איז וויל איך אייך זאגן איר זענט גערעכט אבער השווה הכתוב. לכל עונשין שבתורה איש ואישה איז די זעלבע איז פאר מיידלעך אויך נאר ס'איז זייער שווער איך זאל יעדעס מאל זאגן און די מיידלעך אויך און די מיידלעך אויך האב איך עס געזאגט פון אנפאנג און איך וועל מאכן יעצט נאך פֿינף מינוט א שטיקל שיעור אז מ'זאל וויסן איז אלעס וואס איך האב געזאגט איז געזאגט געווארן סיי פאר יונגלעך סיי פאר מיידלעך קיינער טאר נישט טאטשן נישט קיין יונגלעך נישט קיין מיידלעך טאר נישט זיצן אויפן בעט דאס אלעס וואס איך האב געזאגט פאר די קאונסלערס איז די זעלבע ווען ס'איז א קאונסלער וואס איז א מיידל נישט אז מען טאר נישט א יונגע אזוי ווי וויגי, וויגי ראזענבערג דער חזר וואס טשעפעט מיט די מיידלעך, נישט אז ער טאר נישט זיצן אויף איין בעט מיט מיידלעך, נאר אפילו א מיידל טאר נישט, ווייל אונז האמיר אזויפיל פראבלעמען פון לעסביענס, עס איז אנבעליוועבל, מען זאגט אז איינע פון צען טיטשערס אין די היימישע סקולס זענען לעסביענס. מען האלט אין איין אוועקשיקן טיטשערס. ס'איז א גרויל וואס ס'גייט פאר, ס'איז דא טיטשערס וואס אינווייטן די קינדער אהיים צו זיי אינדערהיים, ס'איז אנבעליוועבל. באט עניוועי איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם. אבער די פרוי איז גערעכט, טאמער האב איך נישט גענוג מאל געזאגט, אז ביי מיידלעך איז אויך די זעלבע, און די מיידלעך קאונסלערס טארן אויך נישט ווערן צו היימיש מיט די מיידלעך, און ווער שמועסט נאך אז זיי טארן נישט טאטשן די מיידלעך, און שפילן זיך מיט זיי מאכן זיי אראוזד, א מיידל ווערט אראוזד פונקט ווי א יונגל ווען מען שפילט זיך מיט די קלעטערעס, כ'האב ענק שוין דאס מסביר געווען, און ס'איז נישט אויסגעהאלטן נישט להלכה, און ס'איז נישט אויסגעהאלטן נישט מדרך הצניעות, און ס'איז נישט אידישליך. עניוועי, און איך זאג פאר די פרוי, איר זענט גערעכט, כ'וועל עס פאררעכטן, און איך זע זי וויל נישט אראפלייגן דעם טעלעפאן, זי רעדט ווייטער און ווייטער, זאג איך איר, הערט אויס מיסיס, אז איר וועט צופיל רעדן, וועט מען באלד זאגן אז כ'האב געטון די זעלבע וואס נחמיה וועבערמאן, איר ווייסט דאך אז אונז ווייסן מיר נחמיה האט גארנישט געטון, ער איז א צדיק הדור, ער איז א מלאך, ער איז בכלל נישט קיין מענטש, נאר ער האט צופיל גערעדט. האט מען אים חושד געווען. ס'איז געווען א מיידל וואס איז אויסגעגאנגען מיט א בחור און איז אהיימגעקומען שוואנגער, פרעגט איר די טאטע, טאכטער מיינע וואס האסטו געטון? ביסט משוגע? זאגט זי, כ'ווייס נישט טאטע, כ'האב נאר גערעדט צו אים און כ'בין געווארן פרעגנענט. זאגט דער טאטע, ס'איז דא א פסוק לא ממדבר הרים, פון רעדן ווערט מען נישט. שוואנגער. סאו יו מאסט האוו דאן מאר דען דעט. בקיצור, די זעלבע איז דא אויכעט. נחמיה האט נאר גערעדט און מ'האט אים חושד געווען. זאג איך אים איך וויל אז איר זאלט אראפלייגן דעם טעלעפאן. זאגט זי ניין איך וויל אייך עפעס פארציילן און איך האלט ס'איז אייך וויכטיג צו הערן. זאג איך אים אקעי, סאו פארצייל, גאו אהעד. הייבט זי אן צו פארציילן אזוי. זי איז געווען א תלמידה אין איינע פון די חשוב'ע היימישע קעמפס. חסידישע, און דארטן איז געווען עפעס איינער א אינגערמאן וואס ער איז געווען איינגעשטעלט אין קעמפ, ער האט געהאט דארטן עפעס א דזשאב, ער איז נישט געווען אין די ועד הנהלה און אין די חינוך, נישט ווייל זיי קענען נישט מאלעסטן, נאר ער איז געווען סתם א שלעפער, א קאפאנעם, און ער האט זיך אנגעטשעפעט אין איר, און זי איז געפאלן נעבעך א קרבן פאר אים, א ביטערע קרבן געפאלן, די חברה זענען מורא'דיג קלוג, אזוי ווי איר זאגט אייביג אויפן האטליין זאגט זי, א קינד האט זייער ליב אייזקרים, און ער איז געווען. א יוצא ונכנס אין קאך און ער'ט איר אלס געברענגט און בקיצור אין א קעמפ איז דאך מוראדיג גרינג צו רעיפן א מיידל ווייל ס'איז דאך דא גענוג וועלדער גייט לעבן די באנק אין די בעק אביסל אריין און איט דאזענט טעיק לאנג יעצט איך גיי זיין זייער גרעפיק און יעדער מוז מיר אנטשולדיגן ווייל דאס איז א חלק פונעם לימוד בקיצור זאגט די ווייבל פאר מיר הער מיך אויס וויאזוי בין איך נישט געווארן פרעגנענט? איך האב דאך נישט געהאט קיין פילס, איך האב דאך נישט געוואוסט מען דארף זיך וואטשן, איך בין דאך געווען א סטופיד נאאיוו מיידל פון ווילימסבורג וואס מיין מאמע האט גארנישט גערעדט, עניוועי, איך בין נישט געווארן פרעגנענט ווייל ער האט געוואוינט שלא כדרכה, ער האט געוואוינט אינעם אוכער און נישט אין די וועדזשיינע. שפעטער, דאס האט אנגעהאלטן אזוי א גאנצן זומער, דעם נעקסטן זומער האב איך שוין נישט געוואלט מער גיין אין די קעמפ, איך האב געזאגט מיין מאמע'ן געוויסע עקסקיוזעס און איך האב מיך ארויסגעדרייט. שפעטער ווען איך בין געגאנגען חתונה האבן, ער האט מיך געפאלאוט זעהט אויס, ער האט געוויסט איך בין געווארן א כלה, ער האט אלעס געוויסט, געט ער מיך א קאל אפ אויפן טעלעפאן און ער זאגט מיר אז כ'האב דיך קיינמאל נישט געוואלט וואוינען אין די פראנט אין די וועדזשיינע, קודם ווייל כ'האב מורא געהאט וועסט ווערן פרעגנענט און צווייטענס כ'האב געוואלט לאזן די דם בתולים פאר דיין האזבענד ווען נישט וואלט דיין האזבענד געוויסט אז דו האסט שוין ארום געטרענט, סאו האב איך דיך געוואטשט. זאגט מיר דאס ווייבל, הערט אויס, איר זאגט אייביג אויפן האטליין אז א בחור איז נישט געי, נאר וואס געשעהט איז, אזוי ווי אן אנדערע בחור טאטשט אים און ער באקומט זיין סעקשועל אראוזמענט, און ער הייבט אן צו פארשטיין וואס דאס איז סעקס, דורכדעם וואס מען מאכט מיטן משכב זכר. איז במילא צו אים, ער דענקט זיך אז דאס איז די וועי אוו ליווינג, און נאכדעם ווען ער טוט עס צוויי דריי יאר אלס בחור און ער האט חתונה איז עט די ענד אוו די דעי איז זוכט ער נישט מער א נקבה ער זוכט א זכר, אזוי זאגט איר אייביג און אזוי איז ריכטיג איך זאג עס טאקע, וועגן דעם זאג איך אייביג דער בחור וואס זיי לאזן זיך אריין אין די אלע חאזעריי מיט די גאביטש עט די ענד אוו די דעי האבן זיי נישט קיין לעבן אויך נישט זיי ווייסן נישט ווי זיך צו ווענדן, אונז האמער אסאך אזאלעכע בחורים וואס זיי זאגן מען האט זיי מאלעסטעט אלס בחור און אין די מקוואות. און זיי האבן געלעבט יארן מיט די פענטעסי פון משכב זכר, און צו טאטשן א זכר, און צו טשעפען מיט א זכר, און עט די ענד אוו די דעי קענען זיי זיך שוין נישט אפגעוויינען. עניוועי, איז למעשה זאגט זי, איך בין אויך געווארן אזוי, איך האב געוואלט האבן נאר מען זאל וואוינען אין די בעק, איך האב נישט געוואלט מען זאל וואוינען אין די וועדזשיינע, זי איז געווען יוזט צו דעם סטייל אוו סעקס. זי זאגט מיר בדוחק און בקושי נעבעך ס'איז געווען אביוז, בדוחק און בקושי האט זי געמאכט, זי האט מיר געזאגט וויפיל קינדער, אבער איך וויל עס נישט איבערזאגן ווייל מארגן גייט מען וויסן ווער דאס איז, און אזוי ווי זי האט זיך אויסגעלערנט א נייעם פאטענט אז מ'קען גיין זינדיגן און דער מאן זאל קיינמאל נישט כאפן אז מ'זינדיגט, אז מ'וואוינט אין דעם אחור, סאו שי עדאפטעד דעט פאליסי, זי איז א באקאנטע זונה וואס ביי איר קענסטו וואוינען נאר אין די בעק. מענטשן ווייסן פון איר זאגט זי, און דאס איז א ביג שעים, מען שיקט א קינד אין קעמפ, מען צאלט גרויס געלט, זאל זיך אביסל ערהוילן, קומט זי צוריק מיט אזא מין טשיפ אן הער שאולדער דעט איטס אנבעליוועבל, און זי זאגט מיר אז איר דארפט מער ספעסיפייען פאר די מיידלעך, די מיידלעך זענען מורא'דיג נאאיוו, און איר דארפט זיי מסביר זיין אז זיי זענען אין די זעלבע באוט. די סעקשועל הערעסמענט איז די זעלבע סיי ביי יונגל סיי ביי מיידל, דערס נאו דיפרענס, און אז דו פרעקטיסט עס לאנג אינאף עסטו בלייבן סטאק דערמיט פאר די רעסט אוו יור לייף, סאו אויב ס'דא א דימענד איי פאלאו אינסטראקשענס, מ'האט מיך געקאלט מ'האט מיך געבעטן איך זאל פונקט אזוי ווארענען די פרויען און די מיידלעך אזוי ווי איך ווארען די יונגעלייט מיט די בחורים, עטס זאלטס וואטשן עטס זענטס קאונסלערס, ענד דאונט לעט עניבאדי, עניבאדי, טאטש יו, ענד יו דאנט טאטש עניבאדי, ענד איט, ס'מאכט נישט קיין חילוק צו די קינדער אין קעמפ זענען יונגלעך צו ס'זענען מיידלעך, און ס'מאכט נישט קיין דיפרענס צו די קאונסלער איז א זכר צו א נקבה, אין אדער ווארדס, א זכר טאר נישט טאטשן נישט א זכר און נישט קיין נקבה, און א נקבה טאר נישט טאטשן נישט קיין נקבה און נישט קיין זכר. אמאל איז איסור יחוד נאר געווען א מאן מיט א פרוי, צו א זכר מיט א נקבה, היינט איז איסור יחוד א זכר מיט א זכר, א נקבה מיט א נקבה, און אפילו מיטן אינטערנעט. דער אינטערנעט איז אויכעט היינט א איסור ייחוד, סיי פאר א זכר סיי פאר א נקבה. איך האלט אויך אזוי. איך האלט נישט אין דעם אנדערש ווי די רבנים. איך האלט נאר אז נישט דאס האט אונז צוגרינד געלייגט די זעכציג יאר וואס אונז האמער ליידער ליידער געמאכט, ס'האלט שוין אריבער א דריטל פון די דראפ אוטס האמער מאר דען טוירטי פערסענט ווי לאסט מאר דען טוירטי טרי פערסענט און אלעס איז געווען וועגן משכב זכור מיט זנות וואס מ'האט געטוהן מיט די קינדער. יעצט פון דעם מעשה העט איר אלע זעהן אז די חזירים זענען מורא'דיג קלוג און זיי פאקן אונז איין ביי א מיליאן. לויט ווי איך האב געהערט, איך נעם א דיסקלעימער, נאך חי לייפליין, די שיקסע, די חזיר'טע, האט ארויסגעפלאקט די היימענס פון די קינדער, די בתולים, מיט איר פינגער, כ'ווייס נישט וואסערע תאווה אין דעם ליגט, און אויבן האט זי געטון אנדערע חזירישע זאכן אויך, אונז זעמער קיינמאל נישט גענוג קלוג וואסערע היזק די מענטשן מאכן פאר די קינדער, אונז זעמער דאם ענד סטופיד, איך בעט יעדן איינעם, סיי א מאן סיי א פרוי, רעד מיט דיינע קינדער, און טאמער קענט איר נישט רעדן, איך בלעים אייך נישט. איי דאונט בלעים יו, באט איל טעל יו וואט, נעם דיין קינד צו א סייקאלעדזשיסט אדער א סייקייטריסט אדער א סאושעל ווארקער, פאר א בחור זאלסטו נעמען צו א זכר, און פאר נקבה זאלסטו גיין צו א פרוי, זאל זי זיי אלעס מסביר זיין, ס'וועט דיך קאסטן הונדערט פֿופֿציק דאלער, איל טעל יו, איטל בי די בעסט אינוועסטמענט יו העוו עווער דאן אין יור לייף. יעצט כ'האב ענק געוואלט זאגן נאך א זאך, אזוי ווי יעצט ווייסט איר כ'האב דאך קיינמאל נישט געבויט קיין מקווה'ס, איך קען נישט קיין מקווה'ס, חזקל טייטלבוים קען א מקווה, ער פירט די מקווה, אדער זלמן לייב פיליפ, עניוועי, בין אמאל געקומען אין סאטמארע קעמפ אין די מקווה, און מ'האט נישט געוויסט צו ס'האט א שיעור מקווה צו נישט, זאגט ער איך זאל אריינלייגן א מעסטער איך זאל עס אויסמעסטן, זלמן לייב פיליפ האט אפילו נישט געוויסט ווי מ'מעסט א שיעור מקווה, זאג איך אים איך קען נישט ווייל טאמער ס'האט נישט קיין שיעור מקווה און איך לייג אריין א דבר טומאה האב איך א פראבלעם מיטן גאנצן וואסער ווייל איך ריר עס אן מיט א דבר המקבל טומאה, זאגט ער אה און ער פירט א מקווה יארן לאנג. עניוועי, איז למעשה האב איך דאך קיינמאל נישט געמאכט נאך קיין מקווה'ס, נאר רוב מקווה'ס וואס עטס טובל'ט זיך איז געמאכט ביי מיר, אה נישט רוב באט א גאנצע א גרויסע טייל, עניוועי, איז למעשה וואס איך וויל ענק זאגן איז, איך מאך יעצט אויך נישט קיין מקווה, איך בין יעצט אין פלארידע, איך בין געקומען זוכן די אונטערהויזן פון דעם ראזענבערג, פון אים בין איך געקומען זוכן די אונטערהויזן. ווייל זיי זאגן ווער ס'פיט אריין אין זיינע גאטשעס דער קען זיין ר' אהרן'ס נעקסטערע שיקול. אברומי רובין האלט עס ביים אננעמען אבער איך בעט אים ער זאל עס נישט טוהן. אלע שטארבן זיי ווי די פליגן. ער האט אמאל געלאזט א קללה אויף אים ער זאל קיינמאל נישט מצליח זיין. עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. למעשה גיי איך דא ארום אזוי ווי עטס ווייסט מ'איז ביים גיסן מ'גייט ווייטער. דאך נישט טון טווענטי פאר סעווען. איז א האלב יאר צוריק האב איך. געמאכט א מקווה נישט ווייט פון ארלענדאו, בין איך געגאנגען דארט איז געווען א כשר'ע רעסטעראנט א פליישיגער, און איך בין אריין געגאנגען דארט ווייל כ'האב געוואלט זען צו מ'קען עפעס קויפן דארט, למעשה איך בין געבליבן שבת דא, כ'האב געקויפט א צוגעמאכטע ברויט א חלה, האב איך געקלערט אפשר מ'קען עסן סאלאט, מ'האט גארנישט געקענט עסן ווייל אלעס איז געשניטן דער זעלבע קאך און ער האט נישט געוואלט פארקויפן א גאנצע טאמעיטא, האבן געהאט אין בוידעם. עז איי קעים האום, דעם. נעקסטן טאג, צוויי דריי טאג שפעטער, האב איך געזען מ'האט אראפגענומען דעם הכשר, ווייל מ'האט אים געכאפט ער האט פארקויפט טרייפות. סא יעצט בין איך אויך דא, אבער יעצט בין איך נישט אין די געגנט, יעצט בין איך אין אן אנדערע געגנט. און דא אין די געגנט וואו איך בין, איז א מורא'דיגע זאך, איך גיי אריין אין א מילכיגע רעסטוראנט, אלעס איז פיין, מיין ס'האט השגחה. איך גיי אריין צו א פליישיגן רעסטוראנט. רעסטאראנט סא אזוי, ס'איז א נייע רעסטאראנט, ס'איז אינגאנצן אלט א האלב יאר, ווייל אין יענע געגנט איז געווען א רעסטאראנט א פליישיגער און ס'האט אפגעברענט בערך א דרייפערטל יאר צוריק אדער א יאר צוריק און ס'האט זיך נישט געלוינט עס איבערצופיקסן און ס'איז געבליבן פארברענט, למעשה האט זיך געעפנט דארטן א גרויסע גלאט כשר'ע א גראסערי מיט אלעם אבער נישט פאר טעיק אוט, א גאס צוויי אוועק האט זיך געעפנט א פליישיגער רעסטאראנט, שוין, איך מיט די פליישיגע רעסטאראנט זעמיר דאך די בעסטע ידידים, עטס ווייסט דאך. גיי איך אריין צום רעסטאראנט און איך זאג אים, דו האסט א הכשר? נו ווייזט ער מיר ארויף, אוודאי האט ער, עס איז דא דארט בזה השער לא יבוא צר, בזה הדלת לא יבוא בהלות, בקיצור, האסט דאך דא אלעס. נאכדעם זאגט ער, זאג איך אים, אבער דאס איז נישט קיין הכשר, זאגט ער, יא, איך האב נאך א תעודה, ווייזט ער מיר אראפ דארטן עפעס פון ארץ ישראל. בקיצור, ס'איז נישט וויכטיג די אלע נארישקייטן, ער האט נישט קיין הכשר. פרעג איך אים וויאזוי איז דאס אז דו פארקויפסט פלייש אן א הכשר? זאגט ער, ווער ווייסט, איך האב שוין דא איבער א דרייפערטל יאר דעם סטאר, קיינער האט מיך נישט געפרעגט נאך אויף א הכשר, כ'האב אפילו נישט געוואוסט מ'ברויך א הכשר. פרעג איך אים, פון וואו נעמסטו די פליישן? זאגט ער, ווער ס'דעליווערט, ס'איז דא כשר'ע, ס'איז דא נישט כשר'ע, ער זאגט מיר אפן, ס'איז נישט קיין דזשאוק. נאכדעם פרעגט ער מיך, וויאזוי האסטו געוואוסט מיך צו פרעגן צו איך האב א הכשר? דו האסט רוח הקודש? זאג איך אים, איך ווייס, א רוח האב איך, דעם קודש האב איך נאכנישט. זאגט ער, נו וויאזוי האסטו געוואוסט? זאג איך, דיר זאגן דעם אמת, איך האב געזען דו האנדלסט מיט פלייש, פארקויפסט פלייש, האסט דא שווארמע מיט די אלע זאכן, און דו האסט אפילו נישט קיין קאפל. זאג איך, ווי קען א מענטש זיך זעצן עסן אין א סטאר, כ'רעד שוין נישט ווייל ס'איז פלייש, כ'רעד סתם אזוי, דו גייסט אן א קאפל, מאכסט נישט קיין ברכות מיט אלעם, גייסט אין בית כסא זאגסט נישט אשר יצר, מסתמא זייפסטו דיר נישט, נישט, די הענט אויך נישט. קיצור, ער האט געזאגט איך בין גערעכט, און ער האט געבעטן איך זאל אים צושטעלן א השגחה, זאג איך אים איך קען דיר דאס נישט צושטעלן. עניוועי, איך האב אים געזאגט ס'איז דא דא אסאך סטארס, גיי אריין פרעג פון וואו זיי האבן די השגחה, איך וועל אים נאך צושטעלן א השגחה. ס'איז דא בתרי עיברא דנהרא, צו מ'מעג צו מ'טאר נישט. איך דארף נאך האבן צו טון מיט די זאך. עניוועי, למעשה וויל איך יעצט זאגן דעם עולם, הגם דאס האט נישט צו טון מיט דעם שיעור פון די וואך, אבער איך וויל ענק זאגן, זייער אסאך מענטשן זענען געפארן אויף פסח און אויף שביעות, מענטשן פארן כסדר ארום, ווייס ראזנבערג איז אויך דא געווען, פרנס איז אויך דא געווען, דער פרנס הדור, איך אליינס טרעף דא כסדר מענטשן, און איך וויל ענק זאגן, ווען דו קומסט אין א סטאר, ווען ס'האט א הכשר, דארף מען נאך וויסן צו ס'איז כשר, טאמער האט ער נישט קיין הכשר, כשר, איז ער זיכער נישט כשר. טאמער איז נאך אן ארץ ישראל'דיגער טשאווארגא וואס ער גייט א גאנצן טאג אן א קאפל, טארסטו ביי אים נישט טרינקען אפילו א גלאז וואסער. זיי האבן ווידיאוס פון לעבאוויטש, פון דעם פון יענעם, אבער דאס איז נישט קיין הכשר. יעצט וויל איך זאגן נאך א זאך, איך פאר דא אויף א מעידזשער הייוועי, איך האלט אינמיטן מאכן דא דעם האטליין, שטייט דא א גרויסע סיין מיט ניאן לייטס, בי טייער סמארט די רעדער, זאלסט זיין קלוג מיט די רעדער. טשעק יור פרעשור ענד יור טרעדס, דאס וואס כ'האב ענק געזאגט, ס'קומט זומער, דארפסט זייער וואטשן אז ס'זאל נישט זיין אפגעריבענע רעדער, ווייל דו קענסט הרג'נען דיין אייגענע משפחה חלילה, כאפסט א בלאו-אוט און דו האסט אפגעהרג'ט דיין פעמילי. געוואלט נאך צולייגן א קלייניקייט, ס'איז יעצט אריינגעקומען אן אפישעל דאקומענט פון סיטי האל אז מ'האט געסיינט אז אין יעדן פאבליק טוילעט אין די סיטי דארף זיין ארויסגעשטעלט קלאר דא מעג אריינגיין א זכר און א נקבה, און דא מעגן אריין גיין די וואס האבן זיך איבער געמאכט פון א זכר אויף א נקבה, און ווער ס'האט זיך איבער געמאכט פון א נקבה אויף א זכר, און פארשטייט זיך יעדער מעג שטיין און קוקן, ס'מעג, wow! איך קען ענק זאגן איין זאך, דער דייטש ימח שמו פלעגט זאגן פאפיר איז געדולדיג, מען קען אויף אים שרייבן וואס מען וויל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אונז זעמער אז דער רבונו של עולם איז אויך געדולדיג, איך האב אבער מורא אז דאס גייט זיין א מכה אויף גאר ביידע לייג געשעפט. אההה גייט דער אייבישטער דא מאכן א חורבן, עניוועי לגבי אונז איז דאס נוגע ווייל ס'עט זיין אינגעלייט, בחורים, ס'עט זיין מיידלעך, ווייבלעך, וואס זעם גיין אין עני גאווערמענט בילדינג, זעם גיין אין א לייבערי, זעם גיין אין עני אין אפסטעיט למשל אין מאנטיסעלא, איבעראל. זאלט איר וויסן, איף יו גאנא יוז די טוילעט, קענסטו האבן איינער וואס וועט דיר אריינקוקן צווישן די שפאלטן, ס'שטייט נישט אז מ'טאר דאס נישט טון. אפישעלי מעגסטו דיך אפשטעלן אריינקוקן אין שפאלטן אויך, ווייל דו טאטשסט דאך נישט יענעם. כ'ווייס נישט צו דאס איז די געזעץ, באט ליסען, ס'גייט נישט ווייט פון דעם, ס'שטייט שוין נישט ווייט פון דעם. עניוועי, איך זאג דעם עולם, מ'דארף אויסלערנען יעדן, א חלק. ווען דו פארסט אין קעמפ זאלסט וויסן דארפסט דיך נישט שעמען ס'איז אז סאיז דא א פאבליק טוילעט האסט א פראבלעם געדענק אונז זעמיר געפארן אין קעמפ סאיז געווען רעד עפל רעסט דאס איז געווען דער איינציגע וועג אנצוקומען אין קעמפ סאיז געדארט זעקס זיבן שעה צו פארן פלעגט זיך אפשטעלן דארטן אלץ ווייל די קינדער האבן געדארפט גיין קטנים רבותי יו העוו טו בי אווער אוו עווריטינג דעטס גאוינג אן גייסט נעמען קינדער אין אמיוזמענט פארק. איטס גאנע בי די סעים גארביטש אין יעדע אמיוזמענט פארק איז דא פאבליק טוילעטס און דאס איז א חלק פון לימוד וואס מ'דארף לערנען מיט די קינדער ענד דאונט בי עשעים. עניוועי איך וויל צולייגן נאך א זאך עטס געדענקטס כ'האב ענק געזאגט אפאר חדשים צוריק אז א זיבן און פערציג יעריגער מאן וואס ער ארבעט אין א אירגון פון חסד ער האט געגעבן אסאך חסדים פאר די פרויען כי אמרתי עולם חסד יבנה און ער האט געטון נאך זאכן אויכעט עניוועי און דערווייל האלט מען אים אין איין חוקר זיין, דאס איז שוין א מעשה פון אפאר חדשים, יעצט האלטן שוין די גאווערמענט דארטן אז ס'דא אכט פרויען וואס זיי זאגן אז ער האט מיט זיי געהאט ממש תשמיש, ס'איז רחמנא לצלן וואס דא גייט פאר, און אונז זעמער נאך ביזי אז מ'טאר נישט רעדן לשון הרע, רחמנא לצלן, אדער מ'איז ביזי נחום ראזענבערג'ס האטליין איז מנוולדיג, יעצט דער עולם געט זיך נישט א באקלער, ס'דא גרויסע אנטיסעמיטן היינט, ס'דא איינער. וואס ער איז פון די קעי קעי קעי, קו קלאקס קלען, און ער איז אויכעט א גרויסער אנטיסעמיט, ער הייסט דעיוויד דוק, און ער איז אויכעט א גרויסער תומך פאר טראמפ, נע, ער זאגט אז די אידישע חוצפה האט נישט קיין גבול, זיי זענען קעגן טראמפ, און גראדע ס'טוט זיך יעצט אז טראמפ. טוט טרעלן אונטער הילערי קלינטאן. דער אמת איז אז מען מעג גיין אין דזשענדער טוילעטס און מען מעג חתונה האבן דזשענדער איז די בעסטע זאך פאר אמעריקע אז עס זאל אונטער גיין אינגאנצן איז טאקע הילערי קלינטאן. עניוועי, איז ער האט געזאגט ס'איז געקומען די צייט אז מען זאל ארויס זאגן דעם פיינט ווער דאס איז און דאס איז נישט מער און נישט ווייניגער ווי די אידן. אויב מען וועט נישט פטר'ן אלע אידן האבן מיר נישט קיין שום האפענונג פאר אונזער לאנד. אזוי האט דעיוויד דוק געזאגט אין זיין רעדיא סטעישן, ער האט אויכעט א האטליין, זעהט אויס אים האט מען נישט געלייגט אין חרם, און ער זאגט אז דאס איז נישט דער תפקיד פון טראמפ, נאר דאס איז אונזער תפקיד אז מען זאל געבן טראמפ דעם באוויליגונג און די מעגליכקייט ער זאל דאס טוהן צום סוף, אונטערצוברענגען די אידן, יא מען האט שוין היינט נישט קיין מורא רבותי, ער זאגט אז די אידן זענען זייער פאליטיש אריענטעד. און באמת, טראמפ מיינט אז די פראבלעם איז אז מען דארף האבן א וואנט צווישן מעקסיקא און אמעריקע, ווען אין אונזער לאנד איז דא די אידן וואס זיי קערן איבער דאס גאנצע לאנד. רבותי, מען האלט שוין דא, דארף מען שוין תשובה טון, און דער עולם וויל זיך נישט בארעכענען. אזוי געווען אין ניינטין טורי היטלער'ס דרשות, נאר דעמאלטס האבן די דייטש אידן געזאגט עס קאן ניקס זיין, ס'קאן ניקס, יעצט זעען זיי וואס ס'איז שוין אלס געווען. יעצט מ'האט שוין איינגעזעצט די ביידע מענטשן וואס האבן געהאט צוטון מיט די געלט זאכן, קויפן גאנס, דאס איז דער רייכבערג, און דער רעכניץ זיין שותף, דער איז א נעפיו פאר דעם רעכניץ מיט די טרייפעס אין לאס אנדזשעלעס, וואס ער האט אפגעקויפט א בלאגער, ער האט געמיינט אז טאמער יענער וועט נישט עקזיסטירן וועלן מיר אלע אונטערגיין. יעצט, טאמער עטס געדענקט איך האב ענק געזאגט בערך א יאר און א האלב צוריק אז ס'איז דא א טעקסי דרייווער אין בית שבע וואס האט געטאטשט א מיידעלע און זי איז געקומען פאראויס און יעצט האט מען אלעס געמאכט די גאנצע אינוועסטיגעישן יעצט איז דא א גאנצע ווידיאו וויאזוי ער האט זי געכאפט זי איז געגאנגען אין סקול און ער האט זיך אפגעשטעלט ער איז א נהג מונית און ער האט געזאגט קענסט אריין קומען און ער האט צוריק געבעקט א גאנצע זאך דער סוף איז געווארן אז ער האט זי גערעיפט און האט זי ארויס געווארפן אינמיטן די גאס און אלעס איז דא אויף טעיפ די חברה כאפן נישט אז אלעס איז היינט דא אויף טעיפ עניוועי אים האט מען געגעבן צען יאר תפיסה נישט קיין סאך צען יאר רעיפן א מיידל עניוועי און ער האט איר געמוזט באצאלן פערציג טויזענט שקל. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, סקולענע רבי האט אריין געגעבן יעצט א ספר תורה, עס איז געמאכט אז אלע עבירות וואס ער האט געטון ביז יעצט זאל זיין פאר מתן תורה, וואס ער האט געבעקט די פעדעפיילס מיט אלעם. אויכעט ווען דער בוסטינער האט חתונה געמאכט און מען האט גערופן פאליס האט איינער געזאגט שיק אוועק די פאליס ווייל דער טאטע איז דאך געווען א גנב זיי קענען אים נאך דערקענען ער קומט אראפ פון יענע וועלט און מען וועט אים נאך אריינטראגן אין תפיסה און די מאמע וועט אויך אראפקומען זענען ביידע געזעסן אין תפיסה. על כל פנים, למעשה איז דא אזוי, דער אשכנזי רבי אהרן'ס איידעם, חנוך העניך אשכנזי, מאכט חתונה, זיין זון, מיט הרב הגאון רבי חיים יוסף פרידמאן, אב בית דין ברעדזשאן. ס'וועט זיין אין פארטין הופער די חתונה. יעצט, דער אשכנזי האט א שוואגער.

פרויען און ער וואוינט מיט זי. יעצט הערט וואס ס'איז געווען. ער האט שוין אמאל פארפירט א ווייבל וואס מ'ווייסט, און ער האט איר אוועקגעשלעפט אז ער וויל רעדן וועגן איר מאן אז ער גייט מיט זונות, האט ער אוועקגעשלעפט מיט א קאר סערוויס ערגעץ אויף קווינס אין א האטעל, און ער האט געזאגט ווארט א מינוט, און ווען זי האט געדארפט אריינקומען אין האטעל רום זעט זי ער ליגט נאקעט אין בעט, איז זי אנטלאפן, נישט געקענט טרעפן א קאר סערוויס אזוי שנעל, די סוף איז געווען, אז איך האב עס ארויפגעלייגט אפאר יאר צוריק. און דעמאלטס האט ער געמוזט קומען איבערבעטן דאס ווייבל ווען ער האט געדארפט זאגן א שיעור, שטעל דיר פאר מען רעדט דא פאר יום פאר יום כיפור צו נאך יום כיפור פאר סוכות איז עס געווען, ער האט געמוזט זאגן א שיעור וועגן ד' מינים, ער האט איבערגעלאזט דעם שיעור כאטשיג ס'איז געווען צעטליך אז זונטאג זאגט ער א שיעור, ווייל ער האט געמוזט קומען איבערבעטן דאס ווייבל דא ווייל זי האט געפיומט, דאס זענען די רבנים, דאס איז שמעון וואלף, מייזעלס וואס ער איז א שוואגער פון ר' העניך אשכנזי אהרן'ס איידעם אבער ער האט געהאט א פראבלעם מיט מיין האטליין געזאגט א גאנצע דרשה אמאל אז אויב מען זעהט ר' אליעזר הגדול זעהט מען האט אים נישט געפרעגט איז א סימן ס'שטימט נישט און מען האט עס געגנבעט ערגעץ כ'האב עס געהערט אויף א אנדערן'ס דרשה אויך און דער שייגעץ דער לאולייף דער רשע דער ניקס דער נימאנט איז געווען ביזי ער האט עס איינגעפאקט דעם חרם פון וואס מ'האט אויף מיר ארויסגעגעבן עס איינגעפאקט אין אזאלעכע דיסקס און מ'האט דאס פארטיילט איבעראל אז ער בארעדט מיך מיט אלעם. איך גיי נאך ארויסגעבן די אלע ווידיאוס, וואטשן צו אז די מלחמה נאכנישט אנגעהויבן, אז ס'נישט דא יעצט פארוואס איך זאל בעקן דיין שוואגער מענדעלע חזר די זעלבע נבילה ווי דו, אבער ס'עט נאך ארויסקומען אם ירצה השם בלי נדר. עניוועי, האטס מיר אלע א גוטן שבת און אלעס גוטס.